בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף פ"ב, מיר הייבן אן דף פ"ב עמוד א', נײַן שורות פון אויבן, עשרה תקנות תיקן עזרא, זאגט די הייליגע גמרא, עשרה תקנות תיקן עזרא, צען תקנות האט עזרא הסופר מתקן געווען ווען ער איז ארויף קיין ארץ ישראל פון בבל פון גלות בבל, וואס איז צען תקנות? איז די ערשטע איז שקורין במנחה בשבת, אז מען ליינט אין די תורה מנחה שבת, די צווייטע איז וקורין בשני בחמישי, אז מען ליינט מאנטאג און דאנערשטאג, די דריטע איז ודנין בשני בחמישי, אז בית דין זעצט זיך צו פירן דין תורה'ס, מאנטאג און דאנערשטאג, די פערדע איז מכבסין בחמישי בשבת, אז מען וואשט זיך די בגדים לכבוד שבת דאנערשטאג, און טייל מפרשים זאגן אז די עיקר תקנה איז אז נישט פרייטאג ווייל פרייטאג איז מען צו פארנומען מיט שבת זאל מען עס טון דאנערשטאג, אבער על כל פנים מען זאל זיך וואשן די בגדים לכבוד שבת דאנערשטאג, די פיפטע איז ואוכלין שום בערב שבת מען זאל עסן קנאבל ערב שבת באלד מ'עט זען די טעם, די זעקסטע איז ושתהא אשה משכמת ואופה, אז א פרוי זאל אויפשטיין פרי, באקן איר ברויט, ווי מ'עט זען באלד די טעם, כדי די עניים ווען זיי קומען קלאפן ביי די טיר, זאלן זיי שוין האבן גרייטע ברויט. די זיבעטע איז שתהא אשה חוגרת בסינר, אז א פרוי זאל אנטון א סינר, סינר דאס איז אזא סארט הויזן וואס מ'גייט אונטער די קלייד, דאס טוט מען אן, העט מען באלד זען, אלס צניעות. די אכטע איז שתהא אשה חופפת וטובלת, אז א פרוי ווען זי טובל'ט זיך, זאל זי קודם אויסקעמען די האר אלס חציצה, די ניינטע איז שהרוכלין מחזירין בעיירות אז רוכלים פעדלערס מענטשן וואס פארקויפן בשמים זאלן זיך מעגן דרייען צווישן די שטעט פארקויפן בשמים און די שטעט טארן זיי נישט אפשטעלן, און די צענטע איז ותיקן טבילה לבעלי קריין אז א בעל קרי זאל זיך טובל'ען, און אויך ווי מ'וועט באלד זעהן אז אוודאי מן התורה דארף זיך א בעל קרי טובל'ען ריין צו ווערן, אבער כדי צו לערנען תורה, בעצם א בעל קרי מעג לערנען תורה עזרא הסופר האט מתקן געווען אז קודם זאל מען זיך טובל'ען, איז די גמרא הייבט אן צו נעמען די צען תקנות די ערשטע האט מען געזעהן שיהו קורין במנחה בשבת וואס די טעם? משום יושבי קרנות, ווי רש"י זאגט, מענטשן זענען געווען פארנומען אין געשעפט א גאנצע וואך מ'האט נישט געקענט קומען אין בית מדרש הערן קריאת התורה, איז פאר דעם לכבוד זיי האט מען מתקן געווען שבת א איבעריגע קריאה אז ביי מנחה ליינט מען אויך קריאת התורה, ווייטער די צווייטע תקנה שיהו קורין בשני בחמישי, פרעגט די גמרא עזרא תיקן דאס האט עזרא הסופר מתקן געווען, והא מעיקרא הוה מיתקנא ס'איז דאך א אלטע תקנה דתניא וואס מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק וילכו שלושת ימים במדבר אויף כלל ישראל, ולא מצאו מים, איז דורשי רשומות אמרו, די וואס פלעגן דרש'ן די חכמים האבן געדרשנט פסוקים האבן געדרשנט אז אין מים אלא תורה די מים וואס שטייט דא אין פסוק גייט ארויף אויף תורה, שנאמר הוי כל הוי כל צמא לכו למים, איז כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה כלל ישראל געגאנגען אין מדבר דריי טעג אן תורה נלאו זענען זיי געווארן אויסגעמוטשעט עמדו נביאים שביניהם זענען די נביאים געגאנגען ותיקנו להם שיהו קורין בשבת האט מען מתקן געווען מ'זאל לייענען שבת ומפסיקין באחד בשבת זונטאג ליינט מען נישט וקורין בשני מאנטאג ליינט מען ומפסיקין שלישי רביעי דינסטאג מיטוואך ליינט מען נישט וקורין בחמישי דאנערשטאג ליינט מען ומפסיקין ערב שבת פרייטאג נישט, כדי שלא ילינו שלושת ימים בלא תורה, כדי זאל נישט זיין אז מען נעכטיגט דריי טאג אן תורה, איז על כל פנים זעט מען שוין אז קריאת התורה מאנטאג און דאנערשטאג איז א פריערדיגע זאך, שוין געווען אין מדבר, איז וואס פשט עזרא הסופר האט עס מתקן געווען? ענטפערט די גמרא, מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי, אנפאנג איז געווען די תקנה אז איין מענטש זאל ליינען דריי פסוקים אי נמי תלתא גברי תלתא פסוקי, אדער דריי מענטשן זאלן ליינען דריי פסוקים, כנגד כהנים לוויים וישראלים די דריי פסוקים איז געווען קעגן קעגן כהנים לוויים וישראלים ווייטער אתא הוא עזרא הסופר האט מתקן געווען תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקים זיין דריי מענטשן אין עולה אבער מען זאל ליינען לפחות צען פסוקים פארוואס כנגד עשרה בטלנים קעגן די עשרה בטלנים ווי רש י זאגט אז אין יעדן שטאט האט מען זיכער געמאכט צו האבן צען בטלנים צען מענטשן וואס זענען אין בית מדרש א גאנצע טאג כדי זיי זאלן קענען דארט לערנען און דאווענען זאל אלעמאל זיין א מנין איז קעגן זיי האט מען מתקן געווען די צען פסוקים דאס איז געווען א תקנת עזרא זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר אויך געזען אז עזרא הסופר האט מתקן געווען ודנין בשני בחמישי אז בית דין פירט דין תורות מאנטאג און דאנערשטאג פארוואס? זאגט די גמרא דשכיחי דאתו למקרא בספרא ווייל דעמאלטס זענען די מענטשן אין די שטעט ווייל מענטשן קומען דאך אריין אין שטאט הערן קריאת התורה איז אז מ'איז שוין דארט זאל בית דין זיין דארט מ'זאל קענען פירן דין תורות ווייטער האט מען געזען די נעקסטע תקנה ושיהו מכבסין בחמישי בשבת אז דאנערשטאג זאל מען וואשן וועש פארוואס? משום כבוד שבת. ווייטער די פיפטע תקנה שיהו אוכלין שום בערב שבת, פארוואס זאל מען עסן קנאבל ערב שבת, זאגט די גמרא משום עונה, אלץ די מצוות עונה וואס דאס איז פרייטאג צונאכטס, איז ווי מ'וועט שוין זען שום איז מרבה זרע דכתיב אזוי שטייט אין פסוק אשר פריו יתן בעתו, ואמר רב יהודה ואיתימא רב נחמן ואיתימא רב כהנא ואיתימא רבי יוחנן, זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת, דאס איז די תלמידי חכמים זענען משמש מטותיהם יעדן פרייטאג צונאכטס. תנו רבנן, און אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא חמשה דברים נאמרו בשום, ס'איז דא פינף זאכן וואס איז געזאגט געווארן אויף קנאבל, די ערשטע איז משביע ס'מאכט זאט, ומשחין ס'ווארעמט אן די גוף, ומצהיל ומצהיל פנים ס'לייכט אויף די פנים, ומרבה הזרע ס'איז מרבה זרע, און דאס איז טאקע די טעם אז עזרא הסופר האט מתקן געווען מ'זאל עס עסן ערב שבת, און אויך די קנאבל איז והורג כינים שבבני מעיים, ס'הארגעט די כינים פון די מאגן, ויש אומרים ס'דא וואס זאגן ווי רשי זאגט אז ס'מאכט פרייליך און ממילא איז עס מכניס אהבה און מוציא את הקנאה, איז על כל פנים זעהט מען דא אז קנאבל איז מרבה זרע, פארדעם האט עזרא הסופר מתקן געווען מ'זאל עס עסן ערב שבת, אלץ עונת תלמידי חכמים וואס דאס איז פרייטאג צו נאכט. זאגט די גמרא ווייטער, די זעקסטע תקנה, ושתהא אישה משכמת ואופה, פארוואס זאל א פרוי באקן אינדערפרי גאר פרי? כדי שתהא פת מצויה לעניים, אז ארעמע לייט, ווען זיי קומען קלאפן ביי די טירן זאלן זיי שוין האבן ברויט צו עסן. זאגט די גמרא ווייטער די זיבעטע תקנה, ושתהא אישה חוגרת בסינר, זאל אנטוהן א סינר פארוואס? משום צניעותא, ס'איז א צניעות.

אז ס'טאר נישט זיין א חציצה צווישן די פלייש און די גוף, יעצט איז דאס וואס שטייט את בשרו איז פון את דרש'נט מען את הטפל לבשרו ומאי ניהו שער, פשט אז אויף די האר טאר אויך נישט זיין א חציצה, זעט מען אז ס'איז דאורייתא נישט קיין תקנת עזרא, ענטפערט די גמרא אמרי דאורייתא לעיוני, פשט מן התורה דארף מען סך הכל בודק זיין די האר, בודק צו זיין דילמא מיקטר אפשר איז פארקניפט אי נמי מאוס מידי משום חציצה אפשר איז דא דארט עפעס א מיאוס'ע זאך אויף דעם אלץ חציצה, איז פשט מן התורה דארף מען נאר בודק זיין ואתא איהו געקומען עזרא הסופר האט מתקן געווען תיקן חפיפה אז מ'זאל עס אויסקעמען זיכער צו מאכן אז ס'איז נישט דא א חציצה, זאגט די גמרא ווייטער די ניינטע תקנה שיהו רוכלין מחזרין בעיירות אז די רוכלים זאלן זיך דרייען צווישן די שטעט פארוואס זאגט די גמרא משום תכשיטי נשים כדי זיכער צו מאכן אז די פרויען זאלן קענען האבן די בשמים וואס די רוכלים פארקויפן כדי שלא יתגנו על בעליהם זאלן נישט פארמיאוס'ט ווערן צו זייער מענער, זאגט די גמרא ווייטער די צענטע תקנה ותיקן טבילה לבעלי קריין, פרעגט די גמרא אויך דאורייתא ס'איז דאך א דאורייתא זיך צו טובל'ען אז א בעל קרי דארף זיך טובל'ען

זענען געזאגט געווארן אויפן שטאט ירושלים, וועלכע צען זאכן? איז די ערשטע איז אין הבית חלוט בה, פשט, ס'איז דאך דא א דין, אין די תורה שטייט ס'דא דינים פון בתי חצרות דא דינים פון בתי ערי חומה, ווען איינער פארקויפט א שטוב פון די בתי ערי חומה פון די שטעט זענען געווען מיט א חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון, שטייט אין די תורה אז ביז א יאר קען מען דאס אויסלייזן, שפעטער קען מען עס מער נישט אויסלייזן ווען ס'קומט יובל גייט עס נישט אויף צוריק, יעצט ביי ירושלים איז דאס נישט געזאגט געווארן אזוי שטייט דא אין די ברייתא אז ביי א שטוב אין ירושלים אפילו טאקע איז געווען א חומה, איז האט'ס נישט קיין דין פון א בתי ערי חומה, יובל גייט עס צוריק. ווייטער די צווייטע זאך וואס איז געזאגט געווארן אויף ירושלים איז ואינה מביאה עגלה ערופה, נארמאל אז מען טרעפט א טויטע אינדרויסן פון א שטאט דארף מען ברענגען עגלה ערופה, ביי ירושלים איז דאס נישט דא. די נעקסטע זאך איז ואינה נעשית עיר הנדחת, אז רוב שטאט זינדיגט פאר עבודה זרה דארף דאך אויסהארגענען און פארברענען די גאנצע שטאט ביי ירושלים איז דאס נישט געזאגט געווארן. די נעקסטע זאך איז ואינה מטמאה בנגעים, נגעי בתים, איז אין ירושלים נישט דא. די נעקסטע זאך איז ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות, אז מען טאר נישט ארויסבויען פון די ווענט אין ירושלים נישט קיין זיזין דאס אזעלכע באלקעניס און נישט קיין גזוזטראות דאס אזעלכע מרפסת'ס אזעלכע פארטשעס טאר מען אויך נישט ארויסבויען אין ירושלים די נעקסטע זאך איז ואין עושין בה אשפתות מען טאר נישט מאכן א אשפה אין ירושלים די נעקסטע זאך איז ואין עושין בה כבשונות מען טאר נישט מאכן קיין אויווענעס אין ירושלים די נעקסטע איז ואין עושין בה גינות ופרדסות מען טאר נישט מאכן קיין גארטענעס אין ירושלים חוץ מגינות ורדים איז געווען א באקאנטע גארטן שהיו מימות נביאים הראשונים דאס איז געווען א אלטע גארטן נאך אין די צייטן פון נביאים הראשונים וואס דארט האט געוואקסן ווי רש"י זאגט כיפת הירדן וואס דאס האט מען גענוצט אויף די קטורת איז דער גארטן האט געמעגט זיין דארט ווייטער די נעקסטע זאך איז ואין מגדלין בה תרנגולים מ'טאר נישט אויפציען קיין תרנגולים אין ירושלים און די לעצטע זאך איז ואין מלינים בה את המת מ'טאר נישט איבערנעכטיגן א מת אין ירושלים נאר מ'דארף גראד באגראבן א מת און די גמרא איז מסביר די צען זאכן די ערשטע זאך וואס מ'האט געזען איז אין הבית חלוט בה פארוואס דכתיב שטייט אין פסוק לגבי די בתי ערי חומה וקם הבית אשר לו חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו, וקסבר, די תנא פון די ברייתא האלט לא נתחלקה ירושלים לשבטים, פשט די תנא פון די ברייתא האלט אז ירושלים האט נישט באלאנגט פאר קיין שום שבט, נאר ס'האט באלאנגט פאר אלע שבטים, און ממילא בתי ערי חומה איז נאר א שטוב וואס מ'האט פארקויפט, דאס, בעצם, א מענטש האט א שטוב אין ירושלים באלאנגט עס נישט פאר דיר, ס'באלאנגט פאר אלע שבטים, יעצט פארשטייט זיך, א מענטש האט קויפט א שטוב איז די שטיינער, די שטוב אליינס איז אפשר זיינס אבער די קרקע איז נישט זיינס ווייל דאס באלאנגט פאר יעדעם, און ממילא איז נישט דא א דין פון בתי ערי חומה,

ווייטער די נעקסטע זאך איז ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראות פארוואס? איז צוויי טעמים זאגט די גמרא קודם כל מפני אהל הטומאה אז ס'וועט זיך ארויסשטעקן באלקענעס אדער מרפסות פארטשעס פון די ווענט איז קען זיך אמאל מאכן עפעס א שטיקל טומאה אונטער דעם א טומאת המת און יעדער וואס גייט דארט אריבער וועט טמא ווערן ס'איז דא אסאך מענטשן אין ירושלים איז כדי דאס זאל נישט געשען כדי נישט מרבה צו זיין קיין טומאה האט מען נישט געלאזט דאס בויען און אויכעט משום דלא ליתזקו עולי רגלים ס'קומען ארויף אסאך עולי רגלים טאמער ס'וועט זיך ארויסשטעקן כל מיני זאכן פון די ווענט קענען זיי ניזוק ווערן, איז פארדעם האט מען דאס נישט געטון אין ירושלים, ווייטער, ואין עושין בה אשפתות פארוואס טאר מען נישט מאכן א אשפה אין ירושלים משום שקצים ס'דרייען זיך דארט שרצים, און ממילא קענען זאכן טמא ווערן אין ירושלים טאר זיך נישט זיין טאר זיך נישט דרייען קיין טומאה ווייל ס'דא דארט אסאך טהרות, איז פארדעם טאר מען נישט מאכן א אשפ אין ירושלים, ווייטער, ואין עושין בה כבשונות אויווענעס פארוואס טאר מען נישט מאכן אויווענעס משום קוטרא עס קומט ארויס א גרויסע רויעך עס קען שווארץ מאכן די חומה און מיס מאכן די שטאט טאר מען דאס נישט טון, ווייטער, ואין עושין בה גינות ופרדסים פארוואס משום סירחא, רשי זאגט צוויי טעמים, קודם כל א גארטן וואקסט כל מיני געמיינע גראזן, פליקט מען עס ארויס און די גראז קומט ארויס א שמעק פון דעם, חוץ פון דעם וואס מען דארף באמיסטיגן די גינות ופרדסים וואס עס קומט אויך ארויס א שמעק, און צו דעם טוט מען דאס נישט אין ירושלים. ווייטער, די ניינטע זאך האט מען געזען ואין מגדלים בה תרנגולים, פארוואס משום קדשים, אזוי ווי מען האט שוין געזען, אז תרנגולים דרייען זיך אין אשפות און זיי נעמען כל מיני שטיקלעך פון דארט זיי קענען אמאל אריינברענגען א שטיקל פון א שרץ און מטמא זיין זאכן און פארדעם איז מען נישט מגדל קיין תרנגולים אין ירושלים, און די לעצטע זאך ואין מלינים בה את המת זאגט די גמרא גמרא, דאס איז א מסורה, דאס ווייסט מען נישט קיין טעם, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה אין מגדלין חזירים בכל מקום אז מען טאר נישט אויפהאדעווען קיין חזירים קיין שום פלאץ, דאס איז נישט א ספעציעלע זאך פאר ירושלים פאר ארץ ישראל, ס'איז קיין שום פלאץ טאר א איד נישט מגדל זיין קיין חזירים, זאגט די גמרא תנו רבנן, האמער געלערנט אין א ברייתא, כשצרו בית חשמונאי זה על זה, ווען די צוויי ברודערס הורקנוס און אריסטובלוס פון בית חשמונאי האבן מלחמה געהאלטן איינער מיטן צווייטן, איז היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ, איז הורקנוס געווען אין ירושלים, אריסטובלוס איז געווען אינדרויסן פון ירושלים צוזאמען מיט די רוימישע מיליטער, און מ'האט געפאנגען אין ירושלים, יעצט מ'האט נישט געקענט אריינגיין מ'האט נישט געקענט ארויסגיין און וואס האט מען געטון ובכל יום היו משלשלים להם בקופּה דינרין והיו מעלין להם תּמידין, פּשט, יעדן טאָג איז די אידן פון אינעווייניק האָבן אַרויסגעלאָזט, אַראָפּגענידערט, אינדרויסן פון חומה אַ קופּע, אַ סל, אָנגעפילט מיט געלט, געלט, וואָס מען האָט גענומען פונעם לשכה, און פון אינדרויסן האָט מען אַריינגעשטעלט אַנשטאָטס די געלט, בהמות, מען זאָל קענען מקריב זיין אַ קרבן תּמיד. איז היה שם זקן אחד, איז געווען אין דעם שטאָט אַן אַלטן מענטש, אַ שפּיאָן, שהיה מכיר בחכמת יוונית, וואָס ער האָט געקענט חכמת יוונית, חכמת יוונית איז געווען אַ געוויסע שפּראַך וואָס די יוונים האָבן געקענט, נישט סתם יווניש, נאָר די מענטשן זענען געווען קרוב למלכות פון די יוונים, האבן געקענט אזא שפעציעלע שפראך וואס מ'האט גערעדט אויף רמזים, איז דארט אין ירושלים געווען א איד וואס האט זיך באקענט מיט די שפראך, איז אמר להם, האט ער געזאגט פאר די מענטשן פון אינדרויסן פון שטאט, אויף די חכמה אזוי אז קיינער זאל אים נישט פארשטיין, אז כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידכם, אז ווילאנג די אידן זענען מקריב קרבנות, וועט עטץ נישט געווינען, איז הערטס אויף מיט די יעדן טאג ארויפשיקן תמידים, ווייל אזוי וועט עס נישט גיין פאר ענק. איז טאקע למחר שלשלו דינרים בקופה, די נעקסטע טאג ווען די אידן פון אינעווייניג האבן ארויסגעשיקט געלט אויף די תמידין איז והעלו להם חזיר איז אנשטאטס צו שיקן קרבנות האבן זיי נעבעך געשיקט א חזיר איז כיוון שהגיע לחצי החומה ס'איז אנגעקומען אינמיטן פון די חומה נעץ צפרניו בחומה האט דער חזיר אריינגעשטופט די נעגל אינעם חומה ווי רש"י זאגט אזוי ווי א חזיר ווען מ'שלעפט אים שטופט ער אריין די נעגל ונזדעזע ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה גאנץ ארץ ישראל האט זיך צוטרייסלט אויף די גרויסע חילול השם ובאותה שעה אמרו דעמאלטס האבן חכמים געזאגט ארור האיש שיגדל חזירים אז געשאלטן איז איינער וואס איז מגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית און געשאלטן איז איינער וואס לערנט מיט זיין זון די שפראך די חכמת יוונית זאגט די גמרא ועל זאגט די ברייתא בעצם ועל אותה שעה שנינו און טאקע אויף די תקופה שטייט אין די משנה איז דא א משנה אין מנחות מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר פשט נארמאל האט מען געברענגט דעם קרבן עומר פון שעורים וואס איז געוואקסן ממש נאנט צום בית המקדש און זעלבע זאך די שטיי לחם האט מען אויך געברענגט פון חיטים וואס איז געוואקסן נאנט צום בית המקדש כדי עס זאל זיין ווייך, איז געווען איין יאר וואס מען האט נישט געטראפן לעבן די בית המקדש גארנישט מען האט געדארפט ברענגען דעם עומר פון גגות צריפין וואס דאס איז זייער ווייט אוועק, און די שטיי לחם האט מען געדארפט ברענגען פון בקעת עין סוכר וואס איז אויך ווייט אוועק, וועלכע יאר איז דאס געווען זאגט די ברייתא ס'איז געווען יענע יאר וואס איז געווען א מיצר אויף ירושלים און די רוימישע האבן פארברענט און חרוב געמאכט אלע תבואה וואס איז געוואקסן ממש ארום ירושלים האט מען געדארפט ברענגען פון א ווייטע פלאץ, פרעגט יעצט אבער די גמרא וחכמת יוונית מי אסירא ס'איז משמע אז חכמת יוונית איז אסור, ארור האיש שילמד את בנו חכמת יוונית, איז עס דען אזוי? והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי, רבי האט געזאגט בארץ ישראל לשון סורסי למה, פארוואס רעדט מען אין ארץ ישראל לשון סורסי, סורסי דאס איז אזא סארט אראמישע שפראך וואס די ירושלמי איז געשריבן מיט די שפראך, ס'איז אזא ס'איז נישט אזא שיינע שפראך ווי די אראמיש וואס בבלי איז געשריבן מיט, נאר ס'איז אזא אינטערסאנטע סארט אראמיש, איז רבי האט זיך געווינדערט פארוואס רעדט מען מיט אזא שפראך ס'איז נישט קיין שיינע שפראך מען זאל רעדן אין ארץ ישראל או לשון הקודש אדער לשון קודש או לשון יוונית אדער יווניש יוון איז געווען לעבן ארץ ישראל מען האט פארשטאנען דארט יווניש ס'איז אסאך א שענערע שפראך און די זעלבע זאך ואמר רבי יוסי רבי יוסי האט געזאגט בבבל לשון ארמי למה פארוואס רעדט מען אראמיש אין בבל ס'איז דא שענערע שפראכן או לשון הקודש או לשון פרסי איז אויך געווען א שענערע שפראך און פרס איז געווען לעבן בבל איז וואלט מען געדארפט רעדן איינע פון די צוויי שפראכן על כל פנים זעהט מען אז רבי האט געזאגט או לשון הקודש או לשון יוונית, זעהט מען מען מעג רעדן אויף יווניש, זאגט די גמרא אמרי לשון יווני לחוד, חכמת יוונית לחוד ס'איז צוויי אנדערע זאכן, ס'איז דא די אלגעמיינע שפראך פון די יוונים, וואס דאס איז נישט קיין פראבלעם, שפעטער איז דא חכמת יוונית ווי מען האט פריערט געשמועסט וואס דאס איז א פראבלעם, פרעגט די גמרא וחכמת יוונית מי אסירא איז דען אזוי? איז עס דען א פראבלעם? והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, אז רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי ס'א לשון הפסוק אין איכה, זאגט רבי שמעון בן גמליאל אלף ילדים היו בבית אבא, ס'איז געווען טויזנט בחורים, קינדער, פון מיין טאטנ'ס משפחה, חמש מאות מהם למדו תורה, פינף הונדערט האבן געלערנט תורה, חמש מאות למדו חכמת יוונית, פינף הונדערט האבן געלערנט חכמת יוונית, ולא נשתייר בהם מהם אלא אני כאן, ובן אחי אבא בעסיא, די איינציגסטע וואס איז איבערגעבליבן, איז מיך דא און מיין שוועסטער קינד אין עסיא, אלע זענען אויסגעהארגעט געווארן, על כל פנים זעהט מען אז ביי רבן גמליאל אין שטוב האט מען געלערנט חכמת יוונית, ענטפערט די גמרא אמרי שאני בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות, זיי זענען געווען נאנט צו מלכות רבן גמליאל איז געווען א נשיא, און אז מען איז נאנט צו מלכות מעג מען דאס טון, מעג מען יא לערנען חכמת יוונית ווייל דאס איז די שפראך וואס מען רעדט ביי די מלוכה, כדתניא אזוי ווי מען לערנט אין א ברייתא המספר קומי, איינער וואס שערט זיך קומי רש"י זאגט צוויי פשטים אויף דעם קומי אדער אז מ'שערט זיך פון פארנט און מ'לאט האר פון הינטן אדער מ'שערט זיך ביי די זייטן אבער על כל פנים א איד טאר דאס נישט טון הרי זה מדרכי אמורי ס'איז א גוי'אישע סארט שניידונג גוים שניידן אזוי די האר איז א איד טאר דאס נישט טון אבער פון דעסט וועגן אבטולמוס בר ראובן התירו לו לספר קומי איהם האט מען מתיר געווען פארוואס מפני שהוא קרוב למלכות ער איז געווען נאנט צו מלכות די זעלבע זאך של בית רבן גמליאל התירו להם לספר בחכמת יוונית מפני שקרובים למלכות